ספר הושע פרק י ד פרשה י ח, דאס איז די לעצטע פרשה פון ספר הושע, די לעצטע נבואה, און דאס איז די נבואה פון שובה ישראל, חזל זאגן הושע פתח בתשובה תחילה, אזוי ווי ראובן וואס האט פותח געווען בהודאה תחילה, און זיי לערנען אז הושע איז געווען א אייניקל פון ראובן, ער איז פותח בתשובה תחילה, תחילה מיינט לכאורה אזוי ווי הושע האבן מיר עס געלערנט ער איז געווען די ערשטע נביא, די ערשטע פון די נביאים וואס אונז רעכענען דא די נביאים אחרונים נביאי הכתב ס'איז געווען פאר דעם אליהו מיט אנדערע נביאים וואס האבן נישט געשריבן קיין ספר הנבואה אבער די נביאים וואס זאגן תוכחה פאר די אידן וואס אונז זענען צוגעוואוינט נביאים ישעיה ירמיה יחזקאל בעצם די ערשטע איז געווען הושע און ער האט שוין מוסר געזאגט פאר די עשרת השבטים פאר זיי זענען געגאנגען אין גלות און אזוי ווי איינע פון די יסודות פון נביאים איז צו זאגן מוסר תוכחה אזוי ווי אונז לערנען כסדר, אויך די איינע פון די גרויסע יסודות פון די נביאים איז די זאך פון תשובה אז די נביא רופט צו די אידן אז אויב זיי וועלן תשובה טון וועלן זיי אלע די שלעכטע זאכן וואס ער זאגט פאר וועט נישט געשען. דאס איז די גרויסע חידוש פון דעם לעצטן פרק, א גאנצע ספר, ס'דא אפאר שטיקלעך ממש וואס רעדט וועגן תשובה אדער רעדט וועגן די אייבערשטער וועט רחמנות האבן, אבער כמעט די גאנצע ספר ווארענט ער אן וועגן אלע שרעקליכע זאכן וואס גייען געשען, די חטאים און די עונש וואס וועט זיין, און דא ממש סוף ספר דרייט ער אלעס איבער און ער זאגט אידן קערטס ענק צוריק און די אייבערשטער וועט אים העלפן און ליב האבן און אלעס וועט זיין גוט און אויף דעם פירט ער אויס צום סוף מי חכם ויבן אלה מ'דארף זיין א חכם א מבין פארשטיין דאס איז בעצם די מעסעדזש פון גאנץ נביא פון די גאנצע ספר הנבואה אלעס דרייט זיך ארום דעם איז לערנען אונז שובה ישראל עד אדני אלהיך כי כשלת בעונך. קום צוריק, קער זיך צוריק ישראל. זייער אינטערעסאנט, רשי זאגט אז ישראל מיינט דא יהודה, וויבאלד ער וויל זיך לערנען אז וויבאלד אפרים, דאס הייסט עשרת השבטים, איז שוין געגאנגען אין גלות, זאל כאטש יהודה בלייבן, אבער פשוט פשט רעדט ער דא פון ישראל, דאס הייסט ער רעדט דאך אין די צייט ווען עס איז געווען די טשענס אז מלכות ישראל, אז אפרים זאל תשובה טון, אזוי ווי ער זאגט בפירוש שפעטער רעדט ער פון אפרים, פארשטייט זיך שפעטער וואס איז נישט געלונגען, ווערט עס נתפרש אויף יהודה און ס'קען זיך אויך ווערן גערופן אפרים אדער ס'איז געווען א חלק פון אפרים וואס איז געקומען קיין יהודה. און ס'גייט נאך אן בזמן הזה, אבער די עיקר איז די ווארט פון הושע איז אז טאקע וועגן קייגן די אידן וואס ער זאגט זיי פאר אזויפיל שלעכטע זאכן אזויפיל מוסר אויף זיי איז ער מציע זיי זאלן תשובה טון. און ער זאגט זיי א סדר התשובה, פון דא לערנען אונז די רמב ם און שוין די חזל ממש סדר התשובה, און דאס איז די הפטורה פון שבת שובה, יעדער איינער ווייסט, קחו עמכם דברים ושובו אל אדני, נעמטס מיט ענק רייד, ווערטער און קערטס ענק צוריק צו די אייבערשטער, אין אנדערע ווערטער, מען גייט נישט גיין אזוי ווי ער זאגט בפירוש אמרו אליו וואס זאלסטו זאגן וואס זענען די ווערטער וואס זאלסט נעמען כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו די אייבערשטער זאל נושא עון זיין אלע עוונות אלע עוונות קענסטו נושא זיין קח טוב נעם פון אונז גוטס נעם פון אונז גוטע ווערטער גוטע מעשים וואס זאלסטו נישט נעמען אונז זאלן צאלן אינסטעד פון פרים שפתינו מיט אונזערע ליפן אנדערע ווערטער אזוי ווי אונז האבן געלערנט די גאנצע צייט די אייבערשטער דארף נישט דווקא קרבנות ער דארף תשובה ער דארף דברי אמת ער דארף חרטה תיקון המעשים איז נעם טוב און דאס וועט זיין בעסער ווי פרים. וואס זענען די מעשים? וואס איז די גרוי פון די גרויסע מעשה וואס אונז דארפן טון? מען דארף זאגן אזוי, אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו, אשר בך ירחם יתום. מען זאל נישט גיין מער צו אשור, וואס אונז רעדן כסדר אז די אידן ווילן גיין צו אשור גיי צו העלפן, נישט גיין אויף א פערד, אין אנדערע ווערטער ווייטער אזוי ווי לא בגבורת הסוס יחפץ, נישט טראכטן אז פערד גייט אונז ראטעווען, נאר ווער גייט אונז ראטעווען? אלהינו, נישט, סארי, נישט זאגן אויכעט פאר מעשה ידינו, פאר געטשקעס, זאגן פאר זיי גאט, נאר פאר וועם זאגן? נאר פאר דער אייבערשטער, אשר בך ירחם יתום. זייער אינטערעסאנט, דאס הייסט ווער איז דער אייבערשטער? דער אייבערשטער איז דער אין וועם א יתום ווערט רחמנות, ווערט, דער אייבערשטער האט רחמנות א יתום, אזוי ווי אונז לערנען כסדר, דער אייבערשטער איז נישט דער וואס דארף קרבנות, נישט דער וואס האט גרויסע געטשקעס, גרויסע פסלים, ער איז דער וואס העלפט די ארעמע לייט, די יסומים.

ישובו יושבי בצלו יחיו דגן ויפרחו כגפן זכרו כיין לבנון. די גאנצע לאנגע משל כאילו איז בעצם אזוי ווי אונז לערנען כסדר, ער איז מדמה די אידן צו א גפן, ער רעדט זייער אסאך פון טל און מטר און די אלע זאכן וואס ער האט גערעדט פריער אז עס גייט זיין שלעכטע זאכן, די ביימער וועלן נישט וואקסן, די פרוכט וועט נישט ארויסקומען, ס'וועט זיין אזויווי א טל וואס איז כטל משכים הולך, וואס מ'האט געלערנט פריער. יעצט זאגט דער אייבערשטער איך וועל זיין כטל לישראל, נישט פאר ס'איז דער שלעכטער טל, דער חלק הרע שבטל, אז ס'פליעט אוועק אין א מינוט, נאר דער חלק הטוב שבטל, ס'קומט טל, ס'מאכט פייכט די פירות, ס'קומט ארויס בלומען, שושנה, ס'מאכט שרשים, נישט מ'לערנט פארקערט וואס מ'האט געלערנט פריער, אזויווי לבנון, אזויווי די שטארקע ביימער פון לבנון, און די ביימער וועלן וואקסן, ילכו יונקותיו, כביכול זיין קליינע קינדער, אזויווי יונקי שדים, יא, די קליינע בראנטשעס פון די ביימער גייען ווייטער ויהי כזית הודו ס'וועט ווערן א שטארקע פעסטע בוים אזוי ווי א עץ זית א שיינע ברייטע פעסטע בוים וריח לו כלבנון ס'וועט האבן א שיינע ריח אזוי ווי די עצי הלבנון און ס'וועט זיין אזא גרויסע שיינע בוים א ברייטע בוים ס'וועט זיך צוריקקערן צו אים מענטשן זאלן זיצן אין זיין אין זיין שאטן זאלן האבן צו עסן דגן זאלן זיך פורח זיין אזוי ווי גפן ס'וועט זיין אזוי געדענקט אזוי ווי יין לבנון ס'וועט זיין א גוטע יין פון דעם. און ווייטער זאגט ער וואס אפרים דארף זאגן אפרים דארף זאגן מה לי עוד לעצבים וואס האב איך נאך פון די געטשקעס אני עניתי ואשורנו זאגט דער אייבערשטער גייט ער ענטפערן ווייטער דאס איז נאך א קיצור וואס די זעלבע זאך אמרי אליו נאכאמאל לכאורה אזוי לערנען רוב מפרשים אפרים גייט זאגן מה לי עוד לעצבים גייט דער אייבערשטער ענטפערן אני עניתי ואשורנו אני כברוש רענן ממני פריך נמצא איך בין אזוי ווי א פייכטע ברענד, בוש אזא, ברוש אזא סארט פון סארט בוש, א סארט בוים, איך האב אזוי א פרישע, פון מיך קומט דיינע פירות, אזוי ווי אונז לערנען כסדר, נישט זאל מיינען אז די פירות קומט פון ערגעץ אנדערש, עס קומט פון מיך, און אז אפרים וועט אוועק גיין פון די עצבים וועט ער עס טאקע זען. נאכדעם פירט ער אויס, דאס איז די ממש די סיום, אזוי ווי א הלכה למעשה, א הדרכה, מוסר השכל וואס מען דארף זיך לערנען פון דעם גאנצע ספר, און באמת פון אלע ספרים, מי חכם ויבין אלה, נבון וידעם. ווער עט זיין א חכם און ער עט פארשטיין, א קלוגער, א פארשטענדליכער, עט דאס וויסן, דאס עט ער וויסן, כי ישרים דרכי אדני, צדיקים ילכו בם, ופושעים יכשלו בם. ס'איז דא אוודאי דרושים אויף דעם פסוק, אבער פשוט פשט איז, די דרכים פון אייבערשטן זענען פשוט, זענען קלאר, ווער ס'איז א צדיק עט גיין גוט, עט אים זיין גוט, ווער ס'איז א רשע, א פושע, עט נכשל ווערן, אזוי ווי מ'האט אנגעהויבן פון דעם יא, כי כשלת בעונך, דאס הייסט, די דזשאב פון די פושע איז צו זיין א קלוגער, צו זיין א צדיק, תשובה צו טון, און דעמאלטס ילכו, עט ער האבן הצלחה.